ניט נאָר אַז דאָס איז יפֿה, נאָר די יופֿי איז עד כּדי כּך, אַז דאָס איז נאָך מערער פֿון תּורתן של בנים. אַז ס'איז דאָ דער ענין פֿון תּורתן, וואָס דאָס מיינט זיך, ווי פּירוש אין דעם מאמר רז"ל, ווי תּורה איז געווען לאחר מתן תּורה, וואָס ווי מע לערנט דאָס אויף, אַז גופֿי תּורה זײַנען געזאָגט געוואָרן ברמז אין תּורה, וואָס דאָס מיינט מען זיך, לאחרי מתן תּורה,

וואס וואס איז דער ענין פון שיחתן אז ס'קען זיין א טאג וואס כאמור לעיל אז מ'איז מ'דארף אנזאגן און געבן כח אז ס'זאל נישט זיין קיין יום חסר, ס'קען אבער נישט זיין קיין טאג וואס אין עם זאל נישט זיין קיין ענין של שיחה. ווייל אן ענין של שיחה איז דאך ווי כפשוטו של כתובים, א ענין וואס בחיצונית איז דאס א ענין של חול, וואס דאס איז דאך אויכעט התהוות הזמן והמקום, איז דאך פארבונדן מיט שיחה סתם, וואס דאס ווערט אנגערופן למעלה מילין דהדיוטא, עשרה מאמרות שבהן

פארוואס קאן דאס זיין? דערפאר וואס בעצם תורה ומצוותיה זענען למעלה מזמן ומקום, מה שאין כן שיחה, מילין דהדיוטא דלמעלה, וואס דערפון נעמט זיך מילין דהדיוטא למטה, שיחתן של עבדי בתי אבות, איז דאס מוז זיין בכל זמן ובכל מקום, ווי ער זאגט אין תורת הבעל שם טוב, געבראכט אין שער היחוד והאמונה לעולם הוויה דברך נצב בשמים, אז בכל רגע ורגע דארף זיין דער דבר הוויה, די מילין דהדיוטא דשיחה שלמעלה, מלובש דער כח הפועל בנפעל, וואס דעמאלט איז דא דער מציאות פון כל ענייני העולם, אנהייבנדיג פון זמן ומקום, וואס איז דאך פארשטאנדיג אז דער ערשטער ענין וואס איז באשאפן געווארן איז געווען דער ענין פון מציאות הזמן, איידער ס'איז דא דער ענין פון מציאות הזמן איז נישט שייכות ניט מקום ניט ויאמר אלקים יהי אור כביכול, די ערשטע זאך אז זמן הוא נברא, ווי תורת הרב המגיד איז געבראכט אין סידור, דאס איז די ערשטע מציאות וואס איז נתהווה געווארן, נאר זמן גייט צוזאמען מיט מקום, צוזאמען מיט ספירת המלכות איז דאס אויך געווען על כל פנים דער מקום בכח, אבער דער זמן האט געמוזט זיין זמן בפועל, וויבאלד אז ס'גייט ווערן א שינוי, ויאמר אלוקים, א שינוי פון סדר השתלשלות, א שינוי פון ענין הבריאה. אף על פי כן איז מען דא מדגיש שיחתן של עבדי אבות, ניט שיחתן של בנים. וואס לכאורה עס ברענגט זיך אויף דערויף ארויף אז שיחת חולין של תלמידי חכמים איז אויכעט צריכין לימוד, איז מען דא דווקא מדגיש די שיחתן של עבדי בתי אבות של עבדי אבות, דער דיוק בזה איז כמובן על פי שמבואר בכמה מקומות דער ענין פון עבודת הנשמות, אז ס'דא נשמות וואס עבודתן איז דא דער ענין פון לימוד התורה, דא נשמות וואס עבודתן איז דער עיקר אין עשיה ווי ער איז מבאר בארוכה אויכעט אין תניא בפרט אין חלק הרביעי שלו, על דרך זה אויכעט איז די כללות החילוק איז דער חילוק הנשמות ווי זיי ווערן אנגערופן בשם בן, דער חילוק הנשמות ווי זיי ווערן אנגערופן בשם עבד. בדוגמא ווי מען זאגט אויכעט אין תחילת השנה אם כבנים אם כעבדים, וואס מצד דערויף וויבאלד אז תפקידו ושליחותו בעולם איז דער ענין פון בן וואס ער נעמט זיך דער עיקר ממחו ומחשבתו עיקר עניינו דער לימוד התורה, איז אויף אים איז טאקע אז שיחת חולין שלו איז אויכעט צריכים לימוד.

מה־שאין־כּן בײַ עבדים, איז בײַ זיי אויך דער עיקר-ענין דער ענין פֿון אַן עבד. אין וואָס דריקט זיך אויס דער ענין פֿון אַן עבד? בדוגמא, ווי ער זאָגט אין ליקוטי תּורה, אַז אילו נצטווינו לחטוב עצים, וואָלט ער דאָס געטאָן מיט דער זעלבער מסירה און נתינה, ווי ער טוט שאר עניניו, וואָס דאָס איז דער ענין, ווי שׂיחתן. וואס בדוגמא ווי מען זאגט אויכעט בנוגע צו א תלמידי חכמים אז זיי דארפן אויכעט האבן א ענין של שיחה בכללות איז דאך בערך התורה דער ענין המצוות, על דרך זה אויכעט ביי עבדי אבות איז דאך אויכעט דא דער ענין פון תורה

אבער די זיינען דאך בכללות עניינים למעלה ממדידה והגבלה פון זמן ומקום, אפילו ווי זיי זיינען נתלבש אין זמן ומקום, איז דא אט די מציאות אז זאל מקיים זיין צוויי מצוות ביום אחד, קומט דאך דאס ניט צו דעם ענין פון עלי' אין זמן,

וואס דא איז דאך געווען א שיחה, וואס איז דאס א ענין כפשוטו, א שיחה מיט לבן ובתואל מיט קשר ענייני העולם, איז דאס שיחתן בדוגמא ווי מען זאגט ביי תורתן של בנים איז דאס העכער פון זייער שיחה, דערפון אויכעט פארשטאנדיג ביי שיחותן של עבדי אבות.

אין לימוד התורה וקיום המצוות, ניט דורך דעם וואס ער האט לימוד התורה בתכלית השלימות, לימוד המצוה בתכלית השלימות, נאר דאס איז ווען פארבונדן מיט עבודה אין מקום וזמן, פארבונדן מיט א ענין של שיחה, בדוגמא ווי די שני ענינים פון ואברהם זקן און דעם ענין של לפני זה פון חיי שרה.